בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף ע', מיר הייבן אן דף ע' עמוד א', די ערשטע שורה אויבן, אמרי נהרדעי, זאגט די הייליגע גמרא אמרי נהרדעי, האבן די חכמי נהרדעא געזאגט, לא כתבינן אורכתא אמטלטלי, מען קען נישט שרייבן א אורכתא אויף מטלטלין, וואס איז דאס א אורכתא? א אורכתא דאס איז א שטר הרשאה, וואס טייטש א שטר הרשאה? א שטר הרשאה איז טייטש אזוי, ראובן לאמיר זאגן וויל תובע זיין פון שמעון, ראובן לאמיר זאגן האט א פיקדון ביי שמעון, ער וויל עס צוריק האבן, און שמעון וויל עס נישט צוריק געבן, וויל ער אים רופן אין דין תורה אריין, אבער וואס? ראובן וויל נישט אליין גיין אין דין תורה, ער וויל ממנה זיין לוי, לוי וועט זיין זיין טוען, לוי וועט שוין רופן שמעון אין דין תורה אריין פאר זיינעטוועגן, איז סתם אזוי קען ער נישט ממנה זיין לוי אלץ שליח אז לוי זאל רופן שמעון אין דין תורה, פארוואס? ווייל ווען לוי וועט קומען צו שמעון קען אים שמעון זאגן איך האב נישט מיט דיר קיין שייכות, איך בין, דו ביסט נישט מיין בעל דברים, איך דארף נישט גיין מיט דיר אין דין תורה, איז וואס איז דא א פאטענט? איז דא א כתב הרשאה? א כתב הרשאה איז טייטש אז ראובן כאילו געט איבער די זאך וואס אויף דעם איז די דין תורה, ער געט עס איבער צו לוי, איז יעצט באלאנגט עס פאר לוי, איז יעצט קען לוי רופן שמעון אין דין תורה אריין, איז זאגן די חכמי נהרדעא אז אויף מטלטלין קען מען דאס נישט טון, זאגט די גמרא אמר רב אשי לאמימר מאי טעמא פארוואס? אמר ליה, משום דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו, פשט אזוי ווי מען האט געזען אז רבי יוחנן האלט אז א מענטש וואס זיינס א חפץ איז נישט ביי אים אין רשות, פעלט אין די בעלות, און ממילא קען ער נישט מקדיש זיין די חפץ, איז הוא הדין דא, אויב ראובן האט א פיקדון וואס ליגט ביי שמעון, ווי נישט ווי ס'נישט ביי אים, ס'פעלט אין זיין בעלות, און אז ס'פעלט אין זיין בעלות, איז פשט ער קען עס נישט געבן פאר לוי, און אז ער קען עס נישט געבן פאר לוי, קען נישט לוי רופן שמעון דין תורה פאר זיינעטוועגן, איז פארדעם העלפט נישט קיין שטר הרשאה, ס'העלפט נישט קיין אורכתא

אז אוואדע סתם אזוי קען מען שרייבן א שטר הרשאה אויף מטלטלין, ווען קען מען נישט? דארט ווי יענער האט כופר געווען. פשט, טאמער ראובן און שמעון זענען שוין געווען אין דין תורה, און שמעון האט כופר געווען, ער האט געזאגט דו האסט נישט ליגן א פיקדון ביי מיר, דער פיקדון וואס ליגט ביי מיר איז נישט דיינס, איז יעצט קען נישט ראובן ממנה זיין לוי אז לוי זאל יעצט רופן שמעון אין דין תורה, פארוואס? ווייל דא איז עס מיחזי כשיקרא, עס קוקט אויס ווי ליגנט, עס קוקט אויס אז ראובן געבט עס פאר לוי, ס'איז דאך נישט זיינס, שמעון האט דאך כופר געווען, איז וויאזוי קענסטו עס געבן פאר לוי? דאס קען ער נישט טון. אבער טאמער שמעון האט נישט כופר געווען, איז דא קען ראובן יא שרייבן א שטר הרשאה פאר לוי. יעצט פארוואס? לכאורה, מען האט דאך געזען א דין פון רבי יוחנן, זה לפי שאינו שלו, זה לפי שאינו ברשותו, א מענטש קען נישט פועל'ן א חלות אויף א זאך וואס איז נישט ביי אים, איז וויאזוי גיבט עס ראובן איבער פאר לוי? איז דא אפאר מהלכים אין די ראשונים, אבער טייל פון די ראשונים זענען מסביר אזוי, אז לויט די איכא דאמרי ארבעט נישט א שטר הרשאה אז ראובן געבט עס איבער פאר לוי אוודאי קען ער עס נישט איבערגעבן פאר לוי נאר וואס די שטר הרשאה ארבעט אז ראובן שרייבט אין די שטר הרשאה פאר לוי אז ווען דו גייסט געווינען טאמער דו וועסט געווינען ווערט די חפץ דיינס יעצט קען איך דיר עס נישט געבן אבער אז דו געווינסט ווערט עס דיינס דאס אוודאי קען ער שרייבן יעצט ברגע ער שרייבט דאס ווערט לוי א בעל דין יעצט קען לוי רופן שמעון דין תורה אבער ווייטער דאס איז אלץ טאמער שמעון האט נישט כופר געווען אבער שמעון האט כופר געווען איז עס מיחזי כשיקרא קען מען נישט. זאגט טאקע די גמרא, און דאס שטימט זייער גוט לויט די מהלך אין די ראשונים וואס מ'האט יעצט געשמועסט, ואמרי נהרדעי, אורכתא דלא כתיב ביה, זיל דון וזכי ואפיק לנפשך, לית ביה מששא, אז טאקע א שטר הרשאה, וואס שטייט נישט דארט קלאר, אז ראובן שרייבט פאר לוי אז טאמער דו געווינסט איז עס דיינס, הייסט נישט קיין שטר הרשאה מאי טעמא פארוואס? משום דאמר ליה האיך לאו בעל דברים דידי את, ווייל שמעון קען זאגן פאר לוי דו ביסט נישט מיין בעל דין, איך האלט נישט ביים גיין מיט דיר אין דין תורה, נאר טאמער לוי האט א שטר הרשאה אז טאמער ער געווינט ווערט עס זיינס, איז ער שוין א בעל דין קען ער רופן שמעון אין דין תורה אריין. זאגט די גמרא אבער אמר אביי, זאגט אביי ואי כתיב ביה, למחצה, לשליש ולרביע, מיגו דמשתעי דינא אפלגא, משתעי דינא אכולה, פשט זאגט אביי, אז אפילו אז ראובן שרייבט נישט אין די שטר הרשאה אז טאמער לוי געווינט איז די גאנצע זיינס, ער שרייבט נאר אז טאמער לוי געווינט איז א האלב זיינס אדער א דריטל אדער א פערטל, איז אויך כל עוד וואס לוי האט דא א חלק הייסט ער א בעל דין קען יעצט לוי רופן שמעון דין תורה זאגט יעצט די גמרא אמר אמימר זאגט אמימר אי תפס לא מפקינן מיניה יעצט רשי זאגט צוויי פשטים אין די ערשטע פשט זאגט רשי אז אי תפס פשט טאמער ראובן האט נישט געשריבן אזא סארט שטר הרשאה פאר לוי און פון דעסטוועגן איז לוי געגאנגען ער האט צוגעכאפט פון שמעון איז קען דאס לוי האלטן פאר ראובן'ס וועגן אבער רשי זאגט א צווייטע פשט און רשי זאגט די צווייטע פשט איז די עיקר און מיר גייען טאקע מיטן צווייטן פשט. אז אי תפס לא מפקינן מיניה מיינט אז טאמער נאכדעם וואס ראובן האט געשריבן אזא סארט שטר הרשאה פאר לוי און לוי האט טאקע גערופן שמעון דין תורה און לוי האט געוואונען די דין תורה יעצט קומט ראובן צו לוי ער זאגט פאר לוי געב עס צוריק ביסט דאך געגאנגען פאר מיינעטוועגן און לוי זאגט פאר ראובן כ'האלט נישט דערביי האסט דאך געזאגט כ'קען עס האלטן איך וויל עס טאקע האלטן איז דא קען נישט ראובן צושלעפן די זאך פון לוי ער קען עס נישט צוכאפן ווייל ווי נישט ווי לוי קען עס האלטן, ראובן האט דאך טאקע געשריבן פאר לוי אז ער קען עס האלטן, איז קען ער אויספירן ער קען עס טאקע האלטן, רב אשי אמר, רב אשי זאגט ניין, רב אשי זאגט אז כיון דכתב ליה כל דמתעני מן דינא קבילית עלי שליח שויה פשט זאגט רב אשי אז לוי קען עס נישט האלטן פארוואס? ווייל היות וואס עס שטייט אין די שטר הרשאה אז ראובן נעמט זיך אונטער צו צאלן אלע הוצאות פון דעם דין תורה אז מיר דארפן צאלן כל מיני געלטער אויף ראיות אויף וואס זאל נאר נישט זיין, נעמט זיך אונטער ראובן די אלע הוצאות, איז א סימן אז ראובן האט נישט באמת געמיינט דאס אוועקצוגעבן צו לוי, נאר לוי איז זיינס א שליח, און ממילא קען דאס לוי נישט האלטן, לוי דארף עס צוריקגעבן פאר ראובן. ואיכא דאמר, ס'דא וואס זאגן אביסל א אנדערע גירסא אין רב אשי, אז שותפא שויה, פשט פון דעם אז מ'זעט אז ראובן האט זיך אונטערגענומען די הוצאות, איז א סימן אז לוי איז נישט אינגאנצן א בעל הבית, ער איז נאר א שותף, יעצט למאי נפקא מינה, ווי וועט זיין א נפקא מינה, טאקע למיתפס פלגא, צו לוי קען כאפן האלב, איז לויט די צווייטע גירסא קען לוי האלטן האלב, לויט די ערשטע גירסא קען לוי גארנישט האלטן והלכתא פירט די גמרא אויס שליח שויה, אז אוודאי איז לוי נאר א שליח, און ראובן קען צונעמען דאס גאנצע פאר לוי לוי קען עס נישט האלטן פאר זיך. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, גנב על פי שניים וטבח ומכר על פיהם, טאמער איינער האט גע'גנב'עט און ס'איז געווען צוויי עדים, און ער האט גע'שחט'ן אדער פארקויפט, מיט די זעלבע צוויי עדים, אדער או על פי שנים אחרים איז געווען אנדערע צוויי עדים וואס האבן געזען אז ער האט פארקויפט אדער גע'שחט'ן, איז די דין איז משלם תשלומי ארבעה וחמישה, דארף ער צאלן ד' וה'. זאגט די משנה יעצט ווייטער, גנב ומכר בשבת, וואס איז טאמער איינער האט גע'גנב'עט און פארקויפט שבת? איז דא עמיר שוין זעהן, דארף אויך צאלן ד' וה'. פארוואס? ווייל איינער וואס פארקויפט שבת איז נישט קיין דאורייסה, איז נישט חייב קיין מיתה, און ממילא איז נישט דא דא קיין קם ליה בדרבה מיניה, איז דארף ער צאלן ד' וה', יעצט וואס איז די עיקר נקודה פון די משנה? די עיקר נקודה וואס די משנה וויל דא ארויסברענגען איז דאס פארקערטע, פשט וואס איז טאמער איינער גנב'עט און שחט שבת, איז ביי אזא ציור אוודאי וועט ער נישט דארפן צאלן ד' וה' ווייל קם ליה בדרבה מיניה איז חייב מיתה אויפן שחיטה און ממילא דארף ער נישט צאלן ד' וה'. די זעלבע זאך זאגט די משנה, גנב ומכר לעבודה זרה, טאמער איינער האט געגנב'עט און פארקויפט פאר עבודה זרה, איז אויך דא דארף מען צאלן ד' וה', און די עיקר חידוש איז אז דאס איז נאר ווען מען פארקויפט פאר עבודה זרה אבער טאמער מען שחט פאר עבודה זרה איז אויף דעם איז מען חייב מיתה קם ליה בדרבה מיניה דארף מען נישט צאלן ד' וה'. זאגט די משנה ווייטער גנב וטבח ביום הכפורים וואס טאמער איינער האט גע'גנב'עט און גע'שחט'ן יום כיפור איז אויך דא דארף מען צאלן ד' וה' און די חידוש איז טאקע אז דייקא יום כיפור וואס יום כיפור טאמער מען שחט א בהמה איז מען נאר חייב כרת און די מאן דאמר פון די משנה האלט אז ביי חייבי כריתות זאגט מען נישט קם ליה בדרבה מיניה ממילא דארף מען צאלן ד' וה' אבער שבת, שבת איז מען חייב מיתת בית דין איז דארט אוודאי וועט מען זאגן קם ליה וועט מען נישט דארפן צאלן ד' וה'. זאגט די משנה ווייטער גנב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו, טאמער איינער האט גע'גנב'עט פון זיין אייגענע טאטן און גע'שחט'ן ער האט פארקויפט און נאכדעם איז די טאטע געשטארבן עמיר אויך זען דארף ער צאלן ד' וה' און די עיקר חידוש איז אז דאס איז נאר טאמער האט גע'שחט'ן פארקויפט איידער די טאטע געשטארבן טאמער האט גע'שחט'ן פארקויפט נאך די טאטע געשטארבן וואס דאס איז שוין געווען זיין אייגענע, ער האט שוין געהאט א חלק אין דעם, ער איז דאך שוין א יורש, איז דא דארף ער נישט צאלן ד' וה'. זאגט די משנה ווייטער, גנב וטבח ואחר כך הקדיש, טאמער איינער האט גע'גנב'עט און גע'שחט'ן און נאכדעם האט ער מקדיש געווען איז ביי די אלע ציורים משלם תשלומי ארבעה וחמישה, און ווייטער די עיקר חידוש דא ביי די לעצטע ציור איז אז ער האט מקדיש געווען נאכדעם וואס ער האט גע'שחט'ן, טאמער ער וואלט מקדיש געווען פאר'ן שחט'ן, איז וואלט ער נישט געדארפט צאלן ד' וה'. זאגט די משנה יעצט ווייטער, גנב וטבח לרפואה, טאמער איינער האט גע'גנב'עט און גע'שחט'ן די בהמה לרפואה, ער זאגט ער דארף עס נישט האבן, נאר ער דארף עס האבן אלס רפואה, או לכלבים, ער האט נישט געהאלטן ביים עסן די פלייש ער האט עס געגעבן פאר כלבים, איז דא אויך דארף מען צאלן ד' וה', אדער השוחט ונמצאת טריפה, איינער וואס האט גע'שחט'ן די בהמה וואס ער האט גע'גנב'עט, מען זעט די בהמה איז א טריפה, אדער השוחט חולין בעזרה, איז ביי די אלע ציורים משלם תשלומי ארבעה וחמישה דארף מען צאלן ד' וה'. ר' שמעון פוטר בשני אלו, די לעצטע צוויי ציורים קריגט זיך ר' שמעון, פשט, השוחט ונמצאת טריפה אדער השוחט חולין בעזרה, האלט ר' שמעון מען דארף נישט צאלן ד' וה' פארוואס? ווייל ר' שמעון גייט דא כשיטתו אז א שחיטה שאינה ראויה הייסט נישט קיין שחיטה, א שחיטה וואס איז נישט מתיר די פלייש אויף צו עסן הייסט נישט קיין שחיטה, און ממילא דא אז מען איז געוואויר געווארן די בהמה איז א טריפה אדער השוחט חולין בעזרה וואס די פלייש ווערט אסור בהנאה איז דאך עס א שחיטה שאינה ראויה וואס אויף דעם האלט ר' שמעון מען איז נישט חייב ד' וה'. זאגט די הייליגע גמרא, האט מען געזען די משנה, די ערשטע שטיקל פון די משנה, גנב על פי שניים וטבח ומכר על פיהם, או על פי שניים אחרים, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, פשט טאמער איינער האט גע'גנב'עט פארנט פון צוויי עדים, און גע'שחט'ט אדער פארקויפט פארנט פון אנדערע צוויי עדים, דארף מען צאלן ד' וה'. זאגט די גמרא, לימא מתניתין דלא כר' עקיבא, לכאורה אונזער משנה גייט נישט ווי ר' עקיבא, וועלכע ר' עקיבא? דאי ר' עקיבא האמר, ר' עקיבא דרשנ'ט פון דעם וואס שטייט על פי שניים עדים יקום דבר, איז דבר ולא חצי דבר, אז דווקא א גאנצע עדות נישט קיין האלבע עדות, יעצט וואס זאגט ר' עקיבא אויף דעם דתניא מ'האט געלערנט א ברייתא אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט כשהלך אבא חלפתא ווען מיין טאטע חלפתא איז געגאנגען אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה ס'דא וואס זאגן פארקערט אז רבי יוחנן בן נורי אצל אבא חלפתא, אז ווען ער גייט ווען רבי יוחנן בן נורי איז געגאנגען צו אבא חלפתא לערנען תורה על כל פנים אמר לו, האט ער אים געזאגט, הרי שאכלה שנה ראשונה בפני שניים, שניה בפני שניים, שלישית בפני שניים, מהו? פשט די דין איז, א מענטש וואס זיצט אין א קרקע דריי יאר, קריגט אויף דעם חזקה. יעצט, וואס איז טאמער, ס'דא צוויי עדים אז ער איז געזעצן די ערשטע יאר, צוויי עדים ער איז געזעצן די צווייטע יאר, צוויי עדים ער איז געזעצן די דריטע יאר, און די שאלה איז צו די דריי פאר עדים זענען זיך מצטרף און ס'געט פאר דעם מענטש א חזקה צו נישט. איז אמר לו, האט אים יענער געענטפערט הרי זו חזקה, יא, ס'איז חזקה. אמר לו, האט אים יענער צוריק געזאגט, אף אני אומר כן, איך האלט אויך אזוי, אלא שר' עקיבא חולק בדבר, שהיה ר' עקיבא אומר דבר ולא חצי דבר. פשט רבי עקיבא קריגט זיך דא. רבי עקיבא האלט דבר ולא חצי דבר, איז דא ווען ס'וואלט געווען איין פאר עדים וואס זיי האבן געזען די גאנצע דריי יאר, איז טאקע א חזקה, אבער דא יעדע פאר עדות זאגט דאך נאר אויף א חלק פון די זאך, דאס הייסט דבר ולא חצי דבר, איז אזא סארט עדות איז נישט קיין עדות. יעצט, אויך ביי אונזער ציור פון די משנה, ווען ס'איז דא צוויי פאר עדים, איין פאר עדים זאגן עדות אויף די גניבה, די אנדערע צוויי אויף די טביחה ומכירה, יעצט, די ערשטע פאר עדים דארפן טאקע נישט די צווייטע פאר, אבער די צווייטע פאר, דער וואס זאגט עדות אויף די טביחה ומכירה, זייער עדות איז גארנישט ווערט אן די ערשטע פאר, פארוואס? ווייל ווען צוויי עדים זעען אז א מענטש שעכט א קי, מיינט נאכנישט אז די קי איז גע'גנב'עט, קען זיין ער שעכט די אייגענע קי. פשט זיי מוזן אויך צוקומען צו די ערשטע פאר עדים אז די קי איז גע'גנב'עט. איז אויב אזוי לויט ר' עקיבא, הייסט עס לכאורה א חצי דבר. איז פשטות ביי אזא אופן איז מען נישט מחויב ד' וה', און אז מ'זעט ביי אונזער משנה מ'איז יא מחויב איז לכאורה אונזער משנה נישט כשיטת ר' עקיבא. אמר אביי, זאגט אביי ניין, אפילו תימא ר' עקיבא, מי לא מודה ר' עקיבא בשניים אומרים קידש ושניים אומרים בעל, דאף על גב דעדי ביאה צריכי לעדי קידושין כיוון דעדי קידושין לא צריכי לעדי ביאה, דבר קרינא ביה. הכא נמי, אף על גב דעדי טביחה צריכי לעדי גניבה, כיוון דעדי גניבה לא צריכי לעדי טביחה, דבר קרינא ביה. פשט זאגט אביי, טאקע די חילוק. דהיינו, איז דען נישט רבי עקיבא מודה, אז ווען ס'דא צוויי עדים, אז איינער האט חתונה געהאט מיט א פרוי, אז א פרוי האט חתונה געהאט, שפעטער איז דא אנדערע צוויי עדים, אז די פרוי האט געוואוינט מיט א פרעמדע מאן, זאגט מען דען נישט אז די פרוי האט געזינדיגט? אז אונז האבן דא עדות אז זי האט געזינדיגט און זי איז חייב מיתה? אוודאי יא, פארוואס? ווייל היות וואס טאקע איין פאר איידעם דארף צוקומען צו די צווייטע דהיינו די עדים וואס האבן געזען אז זי האט געזינדיגט מוזן צוקומען צו די ערשטע פאר עדים אז זי האט חתונה געהאט ווייל אז נישט איז זי נישט קיין אשת איש אבער היות וואס די ערשטע פאר דארף נישט צוקומען צום צווייטן פאר הייסט עס נישט חצי דבר איז די זעלבע זאך ווען צוויי עדים האבן געזען אז א מענטש האט גע'גנב'עט זיי דארפן נישט צוקומען צו די אנדערע צוויי עדים וואס האבן געזען אז די מענטש האט גע'שחט'ן איז פאר דעם האלט רבי עקיבא אויך דא אז דאס הייסט נישט חצי דבר, מה שאין כן ווען ס'איז דא דריי פאר עדים וואס יעדע פאר עדות האט נאר געזען ווי א מענטש זיצט איין יאר אין א פעלד, איז דא באמת יעדע פאר דארף צוקומען צום אנדערן פאר, איז דאס הייסט חצי דבר, ביי דעם האט רבי עקיבא גערעדט, אבער ס'איז נישט קיין ראיה אז אונזער משנה גייט נישט כשיטת רבי עקיבא. פרעגט אונזער גמרא, ורבנן, האי דבר ולא חצי דבר למעוטי מאי, פשט חכמים האמער געזען וואס קריגן זיך אויף רבי עקיבא, זיי האלטן אז אפילו ס'איז דא דריי פאר עדים וואס האבן געזען אויף דריי אנדערע יאר אז א מענטש איז געזעצן אין א פעלד, הייסט דאס אויכט א חזקה. יעצט, אוודאי די חכמים זענען אויכט מודה צו די דרשה פון דבר ולא חצי דבר. און וואס הייסט טאקע א חצי דבר לויט זיי? אויב אפילו דאס הייסט נישט א חצי דבר, איז וואס הייסט א חצי דבר? ענטפערט די גמרא, למעוטי, אחד אומר אחד בגבה, ואחד אומר אחד בכריסה. פשט, ווייסט וואס הייסט א חצי דבר? דארט ווי ס'דא א מיידל, וואס אונז ווייסמער נישט צו זי איז א גדולה צו נישט, א מיידל איז א קטנה ווילאנג זי ווערט נישט צוועלף יאר אלט און זי ברענגט נישט קיין שתי שערות. איז לאמיר זאגן א מיידל איז געווארן צוועלף, אונז דארפמער עדות אז זי האט שתי שערות, איז דא איין עד, וואס האט געזעהן איין האר, און די אנדערע עד האט געזעהן א צווייטע האר, איינע האט געזעהן על גבה, רש"י זאגט דאס אויף איר פינגערס, און די צווייטע האט געזעהן על כריסה אויף איר בויך, איז דא קען מען נישט מצרף זיין די צוויי עדים, דאס איז שוין א חצי דבר אפילו לויט די חכמים, און די גמרא פרעגט גראד האי חצי דבר וחצי עדות היא, ס'איז נישט נאר חצי דבר דאס איז חצי עדות, אויף יעדן האר איז דאך נאר דא איין עד, איז פארשטייט זיך מען קען נישט מקבל זיין אזעלכע עדות, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, נישט דאס מיינען די חכמים, פשט נישט דאס איז די חכמים ממעט, נאר וואס דען, אלא למעוטי, שניים אומרים אחד בגבה, ושניים אומרים אחד בכריסה, הני אמרי קטנה היא, והני אמרי קטנה היא, פשט אפילו אז ס'איז דא צוויי עדים וואס האבן געזען איין האר, און די אנדערע צוויי עדים האבן געזען א צווייטע האר, דא זענען אבער די חכמים מודה אז דאס איז חצי דבר פארוואס? ווייל יעדע עדות זאגט עדות אז זי איז א קטנה, און ווי די מפרשים זענען מסביר, א מיידל מיט איין האר איז באמת א קטנה, ס'איז נישט פשט אז איין האר איז שוין א שטיקל גדולה, יעצט מיט א צווייטע האר איז זי א גאנצע גדולה, ניין, יעדע האר באזונדער איז גארנישט מיט נישט, זי איז כ ק א קטנה, איז אז צוויי פאר עדים זאגן אז זי איז א קטנה, פיין, איז חצי דבר חצי דבר, ווייל זי איז א קטנה לויט יעדעם, מה שאין כן ביי א מענטש וואס זיצט אין א פעלד דריי יאר, יעדע יאר באמת איז א חלק פון די חזקה, יעדע יאר מאכט דער מענטש מוחזק מער און מער, איז דארט הייסט עס נישט חצי דבר, אנדערע זענען מסביר אנדערש די נפקא מינה, אבער על כל פנים דאס זענען די חכמים מודה דאס הייסט חצי דבר. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין די משנה, גנב ומכר בשבת וכו' אז טאמער איינער גנב'עט פארקויפט שבת איז דארף צאלן ד' וה' פארוואס? ווייל דא איז נישט דא קיין קם ליה בדרבה מיניה נאר ווען איינער שעכט שבת איז דא קם ליה בדרבה מיניה. פרעגט אבער די גמרא, והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא פטור אז ביי אזא צורה איז מען פטור ביי גנב ומכר בשבת, ענטפערט די גמרא, אמר רמי בר חמא, כי תניא ההיא דפטור באומר לו עקוץ לך תאנה מתאנתי ותיקני לי גניבותיך. פשט זאגט רמי בר חמא אזוי די ברייתא וואס זאגט פטור רעדט זיך באמת ביי א ציור וואס די גנב האט עס פארקויפט ביי אן אופן וואס איז חייב מיתה, וויאזוי פארקויפט מען שבת ביי אן אופן וואס איז חייב מיתה, זאגט רמי בר חמא א ציור אזוי, דער גנב איז געגאנגען מיט די אקס ער האט גע'גנב'עט, ער איז געגאנגען שבת צו איינעם געפרעגט צו יענער וויל עס קויפן, זאגט אים יענער יא, איך גיי דיר אבער נישט באצאלן מיט געלט, איך גיי דיר באצאלן מיט מיינע תאנים, כ'האב ס'וואקסט ביי מיר פירות, ס'ליגט אויפן בוים, נעם אראפ די תאנים וואס ליגן אויפן בוים, און מיט דעם וועסטו געצאלט ווערן. קומט אויס אז ווען דער גנב רייסט אפ די תאנים, יענע רגע איז חל די מכירה. יעצט יענע רגע איז ער אויך חייב מיתה, ווייל ער האט אפגעפליקט תאנים פון א בוים, וואס דאס איז א מלאכה, און ממילא איז דא קם ליה בדרבה מיניה, איז ביי אזא ציור טאקע זאגט די ברייתא אז פטור. אמרי, האבן די בני ישיבה אבער געפרעגט, וכיוון דכי תבע ליה קמן בדינא, לא אמרינן ליה זיל שלים דמחייב בנפשו הוא, הא מכירה נמי לאו מכירה היא. פשט, פרעגן די בני ישיבה, אז לכאורה אזא מכירה הייסט נישט קיין מכירה פארוואס? ווייל וואס וועט געשען לאמיר זאגן אז דער קונה זאגט טאקע פארן גנב גיי פליק אפ מיין תאנים און די תאנים וועט זיין דיין תשלום גייט טאקע דער גנב ער רייסט אפ יענעמס תאנים קומט די קונה זאגט פארן גנב נו גיב מיר די אקס האסט געזאגט וועסט מיר פארקויפן די אקס זאגט די גנב ניין איך געב דיר נישט די אקס זאגט די בעל התאנים שוין איז גיב מיר צוריק די תאנים זאגט ער ניין איך האלט עס ביי מיר איז וואס איז די דין זאלן גיין אין דין תורה אריין וואס וועט בית דין פסקנ'ן וועט בית דין פסקנ'ן אז ער דארף נישט געבן די אקס און אויך נישט די תאנים פארוואס ווייל אויך דא איז קם ליה בדרבה מיניה און ווי די מפרשים זענען מסביר אז נארמאל מ'זאגט נישט קם ליה בדרבה מיניה איז מבטל א מכירה נאר די נקודה איז וויאזוי ארבעט אזא סארט מכירה די מכירה ארבעט אז ער געט יענעם געלט אדער תאנים אדער וואס זאל נאר נישט זיין און יענער איז זיך מתחייב צוריק צו געבן אן אקס איז דא קען מען אים נישט מחייב זיין צוריק צו געבן א אקס ווייל ווען ער האט געקריגן די געלט ווען ער האט געקריגן די תאנים איז דאך געווארן מחויב מיתה, איז ווען מ'איז מחויב מיתה קם ליה בדרבה מיניה קען מען נישט מחייב זיין מיט נאך עפעס, איז דערפאר היות וואס ער איז נישט מחויב צו געבן דעם אקס פארן קונה הייסט דאס ניטאמאל א מכירה, איז ביי דעם איז שייך צו זאגן גנב ומכר בשבת, דאס איז ניטאמאל א מכירה, און ממילא ענטפערט די גמרא א צווייטע תירוץ, באלד וועט מען זען די גמרא וועט צוריק קומען אויך פארענטפערן די תירוץ פון רמי בר חמא, אבער אדערווייל ברענגט די גמרא נאך א תירוץ, אלא אמר רב פפא, באומר לו, זרוק גניבותיך לחצרי, ותיקני לי גניבותיך. פשט ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער גנב האט געוואלט פארקויפן דעם אקס, האט געטראפן איינער, זאגט אים יענער, ווארף אריין די אקס צו מיר אין חצר אריין, מיט דעם וועל איך עס קונה זיין מיט א קנין חצר. איז דא, ברגע וואס דער גנב ווארפט אריין דעם אקס צו יענעם אין חצר אריין, האט עס יענער געקויפט, אבער אין יענע רגע אויכעט, ברגע וואס די אקס איז אנגעקומען צו יענעם אין חצר, האט דאך דער גנב עובר געווען אויף הוצאה, ער האט געטראגן א זאך פון רשות הרבים צו רשות היחיד, איז ער געווארן מחויב מיתה. און זאגט מען קם ליה בדרבה מיניה, אז ער דארף נישט צאלן ד' וה'. זאגט אבער די גמרא, כמאן כרבי עקיבא דאמר קלוטה כמי שהונחה דמיא, דאי כרבנן, כיוון דמטיא לחצר ביתו קנה, לענין שבת לא מחייב עד דמטיא לארעא. פשט אזוי, די דין איז, ביי די מלאכה פון הוצאה, איז דא א מחלוקת אין מסכת שבת אין די משנה, די משנה זאגט דארט, וואס איז טאמער איינער האט א זאך אין א רשות היחיד, און ער ווארפט עס אריין אין א צווייטע רשות היחיד, און אינדערמיט איז דא א רשות הרבים, פשט ס'איז אריבערגעפלויגן א רשות הרבים. איז שבת ביי הוצאה איז די דין עס דארף זיין א עקירה מיט א הנחה, פשט כדי צו עובר זיין אויף הוצאה דארף מען עוקר זיין א חפץ פון איין רשות און עס אראפלייגן אין א צווייטע רשות, דא לכאורה די עקירה איז געווען רשות יחיד, די הנחה איז אויך געווען א רשות יחיד אינמיטן איז עס אריבער א רשות הרבים, איז מען חייב צו נישט? איז ר' עקיבא זאגט ביי אזא אופן איז מען חייב, חכמים זאגן אז נישט, חכמים זאגן אז נישט איז פשוט פארוואס? ווייל למעשה די עקירה איז געווען רשות יחיד די הנחה איז געווען רשות יחיד, ר' עקיבא זאגט מען איז חייב פארוואס? ווייל ר' עקיבא האלט קלוטה כמי שהונחה דמיא, אז אפילו ווען ס'איז אין די לופט, פשט, ווען דער חפץ איז אריבערגעפלויגן א רשות הרבים, ס'איז געווען אין די לופט פון די רשות הרבים, איז כאילו ס'האט געלאנדעט דארט, כאילו ס'האט געמאכט דארט א הנחה, און ממילא אז ס'איז כאילו ס'האט געמאכט א הנחה, איז דער מענטש מחיוב. יעצט אזוי, דא, ווען דער גנב ווארפט אריין דעם פרה אריין צו יענעם אין רשות אריין, איז ווען האט יענער קונה געווען די חפץ מיט א קנין חצר? ברגע וואס ס'איז אנגעקומען אין די לופט! פון זיין חצר, ס'דארף נישט אנקומען אויף די ערד, ברגע וואס ס'איז אין די לופט, האט עס שוין יענער קונה געווען. און ממילא אזוי, לויט ר' עקיבא, אז קלוטה כמי שהונחה, אז אויך לענין שבת, ווערט מען מחיוב ווען ס'איז אין די לופט, איז פשוט אז דא דא קם ליה, איז פשוט אז טאקע ביי אזא ציור, עט דער מענטש זיין פטור פון ד' וה'. אבער לויט די חכמים, וואס חכמים האלטן אז מ'איז נאר מחיוב לענין שבת ווען ס'קומט אן אויף די ערד נישט ווען ס'אין די לופט, איז אויב אזוי דא ווען איינער ווארפט אריין א פרה צו יענעם אין חצר אריין איז ברגע וואס אנגעקומען אין די לופט פון יענעמ'ס חצר האט ער עס פארקויפט האט עס יענער קונה געווען ווייטער לענין שבת ווערט ער נאר מחיוב ווען ס'קומט אן אויף די ערד, קומט אויס מ'קען נישט זאגן קם ליה דא ווייל ס'איז נישט געשען די זעלבע רגע ס'איז צוויי באזונדערע זאכן וואס זענען געשען צוויי אנדערע צייטן און ממילא זאגט די גמרא לויט די תירוץ פון רב פפא לכאורה מוז מען זאגן אז דאס גייט נאר כרבי עקיבא און נישט ווי די שיטת חכמים זאגט די גמרא ניין מען קען עס אויך איינזעצן כשיטת חכמים, ווייל באומר לא תיקני לי גניבותיך עד שתנוח. פשט ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער קונה האט געזאגט פארן גנב אז איך גיי נאר קונה זיין די גניבה נאכדעם ס'קומט אן אויף די ערד איך וויל עס נישט קונה זיין אין די לופט איז ביי אזא ציור זענען די חכמים אוודאי אויך מודה אז היות וואס די חיוב מיתה און די מכירה זענען ביידע חל די זעלבע רגע איז פארדעם זאגט מען קם ליה פארדעם איז פטור קומט אויס די ברייתא זאגט פטור שטימט אויך כשיטת חכמים רבא אמר רבֿא גייט יעצט פֿאַרענטפֿערן די פֿריִערדיקע תּירוץ פֿון רמי בר חמא, אַז לעולם כּרמי בר חמא, אַז אַוודאי קען מען פֿאַרענטפֿערן יענע ברייתּה כּשיטת רמי בר חמא, אַז וואָס? אַז ס'רעדט זיך בײַ אַ ציור, אַז דער לוקח האָט געזאָגט פֿאַרן גנבֿ, נעם פֿון מײַנע תּאנים, און טאַקע יענע רגע, וואָס דער גנבֿ האָט גענומען פֿון די תּאנים, איז סײַ די מכירה האָט חל געווען, און סיי יענער געווארן מחויב מיתה מילא זאגט מען קם ליה בדרבה מיניה. איי האמיר געפרעגט אז לכאורה דאס איז נישט קיין מכירה ווייל והא ראיה טאמער דער לוקח העט רופן דעם גנב אין בית דין העט ער נישט געווינען איז דאס זאגט רבא דאס הייסט נישט אז ס'איז נישט קיין מכירה פשט דאס אז יענער גייט נישט געווינען אין בית דין מיינט נאך נישט אז דא איז נישט געווען א מכירה און ווי רש"י און תוס' זענען מסביר אין אנדערע פלעצער אז די נקודה איז אז ווען מ'זאגט קם ליה בדרבה מיניה איז א מענטש פטור און נישט פשט ער איז באמת פטור מדיני שמים, ער איז סך הכל פטור מדיני אדם, פשט דא אין בית דין קען מען נישט מחייב זיין איז דא אויך, מען קען נישט מחייב זיין דעם גנב צו געבן פאר יענעם פארן לוקח דעם קו דא אין בית דין, אבער אוודאי איז ער מחויב צו געבן די קו, מדיני שמים על כל פנים, איז פשט אוודאי געווען דא א מכירה, יעצט ווי זעהט מען אזא ענין, זאגט רבא, אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו, פשט, אן אתנן זונה האבן מיר שוין געזען, טאמער איינער צאלט פאר א זונה א באצאלונג א באלוינונג אויף די זנות, באצאלט ער איר מיט א בהמה, טאר מען נישט מקריב זיין די בהמה אין בית המקדש, ווערט גערופן א אתנן זונה. יעצט וואס איז טאמער איינער וואוינט מיט זיין מאמע, און ער צאלט איר אויף דעם, ער געבט איר א אתנן, איז די בהמה האט א דין פון א אתנן, מען טאר עס נישט מקריב זיין אויפן מזבח, יעצט ואי תבעה ליה קמן בדינא, מי אמרינן ליה קום הב לה אתנן? פשט, טאמער די מאמע העט רופן די זון אין דין תורה אריין, צאל מיך די אתנן, האסט מיר צוגעזאגט א אתנן און האסט מיר נישט געגעבן, איז קען מען דען מחייב זיין? אוודאי נישט, ווייל ער איז חייב מיתה, קם ליה בדרבה מיניה, און מילא קען מען אים נישט מחייב זיין אין בית דין צו צאלן פאר זיין מאמען, אבער פון דעסט וועגן, אלא, אף על גב דכי קא תבעה ליה בדינא לא אמרינן ליה זיל הב לה, אפילו טאקע אז דין תורה קען זי נישט געווינען, אבער כיוון דכי יהיב לה הוי אתנן, ברגע אבער וואס ער געט איר יא, וואס למעשה, זי האט אים נישט גערופן דין תורה, ער האט איר געגעבן א אתנן, איז האט עס א דין פון א אתנן, הכא נמי דא אויך, אף על גב דלענין תשלומין אי תבע בדינא קמן לא אמרינן ליה זיל שלים, אפילו טאקע דער לוקח קען נישט רופן די גנב אין דין תורה אריין צו באצאלן, אבער אפילו הכי, כיוון דקא מקני ליה בהכי הויא מכירה, היות וואס למעשה האט ער אים מקנה געווען די זאך, ער קען אים נישט רופן דין תורה אריין, אבער ער האט עס מקנה געווען, איז הייסט עס אוודאי א מכירה, אפילו ער קען אים נישט רופן אין בית דין אריין, און פאר דעם טאקע שטימט די תירוץ פון רמי בר חמא אז די ברייתא רעדט זיך טאקע ביי אזא ציור, און מ'איז פטור פון ד' וה' ווייל מ'זאגט קם ליה בדרבה מיניה.